זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. זיי האבן נישט קיין ווייבער און נישט קיין שטיבער. די טארבע איז זייער היים, די קלויז באנק דאס געלעגער. און זיי פילן זיך אין אלע שטעט טרויעריג און פרעמדער. אזוינע אפגעריסענע אידן מיט משוגענע געזיכטער. שטענדיק שרײַט פֿון זײערע אױגן אַ געװײן אַרױס, און מיט טרערן פֿאַרלױפֿן זײערע האַרטע בערד. אַפֿילו שטאַרבן, שטאַרבן זײ אין דער שטיל, גײען אױס אין באָד צי אין פּאַליש אױפֿן דיל. און קהל פֿאַרענטפֿערט זיך, און קהל זאָגט, אַז צום טױט האָט זײ געטריבן אַ דיבעק, װאָס איז אַרױס פֿון דעם פֿאַרשאָלטענעם זיװג.

פרייטאג פארנאכט פאר דער קלויז, פאר דער שוועל, שטייען זיי מיט די אויגן צו די ליכט, העל, און באזארגן אידן מיט אורחים אויף שבת. אויף זיך זאגן זיי אז זיי האבן שוין וואו צו עסן און לאזן זיך צו קיינעם נישט צו אימיצן פארבעטן, נאר פארבלייבן פון אלע אורחים דער לעצטער איד. דער לעצטער איד, נאך קבלת שבת אין קלויז, נעמט.

ו. אנדערש איז דער שבת זומער נאכן עסן. שטיל און לער שטייען די הייזער, די גאסן. אויפן מאגיסטראט זייגער ווארקען די טויבן, און זאט שלאפן אלע חסידישע שטיבער. יונגען משרתים און יונגען האנדווערקער גייען שפילן בילארד,

שבת קריגן זיי זיך תמיד מיט סאציאליסטן, שרייען אויף אידיש, שרייען אין העברעאיש אז טעאדאר הערצל איז גרעסער פון לאסאל, מיט ברען ענטפערן צוריק די סאציאליסטן, לעבן זאל מארקס און דער אינטערנאציאנאל. די הימלען בלויען און די פעלדער גרינען, און ס'טראגן זיך לידער פון די בערג, פון די טאלן,

און אַזוי האָט געפֿלעט ווער, דרײַ טעג נאָך אַנאַנד, אָפּגעריסן די שטאָט פֿון באַנען, פֿון גאַנצן לאַנד. אַז די וואַסערן האָבן געמינערט און האָבן אָפּגעצויגן, זײַנען די פֿלאַכן געבליבן ווי לעם, ווי גריבער, געל. טויטע הינער האָבן זיך געוואַלגערט אויף יעדן וועג, ווי נאָך אַ מבול האָבן זיך געשטעלט טרויעריקע טעג.

די שריפה איז ארויס אויפן לעמבערגער וועג אריין אין וואלד וואס איז אן רעגן געווען טעג און פון טריקענעש דאס פייער צו זיך געצויגן. ביימער האבן זיך אונטער די פלאמען געבויגן און זענען ברענענדיג אין קלאפטערס געפאלן. אזוי ווי מען האט די פארפלייצונג נישט געקענט צוימען האט מען דאס פייער דארט נישט געקענט לעשן.

אויף זייער באָשניע פֿלעגט מען גיין ל״ג-בעומר, זיך יאָגן מיט ביקסלעך ווילד אויף זייערע ביימער. ייִנגלעך האָבן געטרערט, הערצער האָבן געשניטן, ווען לאָניק צווישן טאַטע-מאַמע אין מיטן איז דורך דער שטאָט געפֿאָרן אָפֿן זיך שמדן. צעקלונגען האָבן זיך גלעקער ווי אין חגאות. דאָס אָרעמע ייִנגל האָט נישט געוווּסט פֿאַר וואָס. גלחים צוויי מיט מעשענע בייזע צלמים זענען אין קיטלען פאראויס געפארן און די משפחה הערץ געפירט צו שמד. ו' אבל טעג האבן זיך געלייגט אויף לאניקס זיידן, ער האט ביי אידן געבעטן מען זאל אים קריעה שניידן, זיין פנים האט געוויינט, זיינע אויגן געשטומט,

אטלאס און זייד. א' אין דער שבת'דיגער ריישער שטאט איז פאר'ן איד מיט דער חסידישער בארד אטלאס און זייד דאס יחוס'דיגע קלייד. מיט ברען גייט מען צום דאוונען ברייט אויף סאמעטענע וועסטן בלענדט.

און פארשרייען מיט שחרית דעם רעבן. שלש סעודות, ווינטערדיגער פארנאכט, אויף די דעכער דער שניי ליגט הארט. אין טונקעלן ווארעם חסידים שטיבל, טאפיעט פראסט פון פענסטער אפ און רינט פון חסידות, פון התלהבות. עס שמעקט מיט אַטלאַסדיקן ציטער, מיט צעגאָסענעם חלבֿ און קנויטן-רויך. ייִדן שפּאַרן אָן חסידיש אויף די טישן, רײַסן זיך דעם רבינס תּורה צו הערן, און פֿון דעם רבינס מויל טריפֿט קבלה, שטילע, פֿאַרשלונגענע, תּורותדיקע רייד. פֿון דעם פּלאַנטשערס שלש-סעודותן ציטערט דער אומעט פֿון גאָט פֿון אַבֿרהם. דער בטחון פֿון אַ מאַמעס שבת-אױגן פֿאַר די בלױע תּחינהדיקע שױבן. דבֿיקות, בענקשאַפֿט און התלהבֿות האַלט עקשנותדיק די שבתדיקע קדושה. קאַפּיטלעך פֿון פֿאַרבליבענע זמירות פֿאַרװיגן טרױעריק דאָס חסידים-שטיבל, און דורך די פֿענצטער שלאָגט די װאָך מיט װינטערדיקע שפּורן פֿון גאַס אַרײַן. און בײַם רעבן, בײַ די

און חסידיש גייט מען פון שפעטן מעריב דורך שניי און דורך דער גוטוואך לבנה האלב וואכעדיג האלב שבת'דיג אהיים. ג. ויתן לך האלהים מטל השמים מיט שפע הויבט זיך אן די נייע וואך. פארבליבענע מאכלים פון שבת'דיגן טאג פארשמעקן זאט די ווארעמע מלוה מלכה. דאס הויזגעזינד זיצט ברייט און העל און פון טאטענ'ס בארד שמעקט הבדלה, צימעס און פיש פון שיריים טיש. אויף די האלב פארשארטע טישטעכער ברענען פון וואך צו וואך די צעבויגענע ליכט. אין היימליכן בלוי פון קובא ציגארן רעדט מען נאך פון אפגעגאנגענעם שבת, פון רעבנס דביקות, פון רעבנס טיפע תורה, ביז אין דער וואכעדיגער גרוי אזוי, ביז אין דער וואכעדיגער גרוי אזוי, רעדט מען אין דער הבדלה'דיגער נאכט אריין פון דזשיקוב, פון בעלז, פון צאנז, און מען בארעדט דעם בלאזשעווער'ס הויף,

אזוי רעדט מען און מען בארעדט. די מוצאי שבת ליכט בויגן זיך און טריפן און פון בלאזשעווער ווערט א לעגענדע אז מעשה שלאס שטייט זיין הויף רייך און אז ער פירט ס'הויז מלכות'דיג ברייט. ביינאכט פלאמען שרייענדיגע בליצלאמפן, הענגלייכטער שוויבלען און גריבלען אין ליכט, און באשלאגן מיט מעש שטייען די טירן,

ווי ער זיצט אין ווייסן אטלאס אויסגעבעט און די רעביצן אין לאנגן זיידענעם שלעפ טראגט קליידער פון פערל אויסגעשטיקט און שטאלצירט מיט דיאמאנטן אין דער וואכן זומער פארט מען מיט די משרתים באנאנד אין די שענסטע קורערטער פון לאנד. אזוי רעדט מען און מען בארעדט

מיט פארגליווערט ביימער פון אייז. ה. ווינטער, נאך די זאטע פרייטאג נאכטיגע פיש בלייבן אלע חסידישע שטיבער סמוטנע טריב. מיט ברען איילט מען צוריק צום רעבנס טיש.

און ליכט וואס קענען מעת-לעת'ן ברענען, שניידן אלעמעס געזיכטער מיט שכינה, מען ווארפט זיך מיט די הענט צום טיש נאכן רעבנס פאראפעטן קארגן שיריים, די בערד טריפן פון צימעס, פון פארפל, פון געפעפערטע יויך בריען די ליפן, דער גבאי ראשון שרייט און רופט אויס, יוחנן רח שטעלט א פערטעלע ביר! ר' זבולון, א פלאש טאקייער וויין. ר' מאיר סאקאלאווער, א ליטער מעד. ר' מאטיש בעט דעם עולם אויף קידוש. און זיך אליין איז ער מכבד מיט כל מקדש. אגיל ואשמח ווי ס'פאסט פאר א גבאי'ן, ווערט זיין געזיכט שמחה'דיג פון יה רבון.

די שטאָט איז שטיל, די שטאָט איז לער. אויף אַלע ייִדישע געוועלבער בליט דער שניי. די מיקאָשקע, אַ לאַנגער, פֿאַרשאַרטער וועג דורך ווינטערדיקע אַלטע בית-עלמינס, ציט דורך אַלע בתי-מדרשים פֿאַרבײַ, און אַ זילבערנעם צווישן אַן עדה ייִדן פֿירט מען צום דאַוונען רב יהושעלען. עס ווארעמט אים דער איינגעהילטער טלית, די חסידים וואס באגלייטן אים אין קלויז, מען גייט ווי אין וואגל טיף געבויגן אינעם זאוויי דעם אייבערשטן לויבן. אז ישיר משה ובני ישראל, ס'איז דער גרויסער שבת שירה,

טאטעס ארויף צו כאפן אויפן דזשיקוב'ער א בליק. די וואס זיינען שטארק שטייען ביים טיר נישט אריינצולאזן נישט ארויסצולאזן. בחורים ברעכן ווילד די פענסטער אויס און הייבן פרעך די אידישע פויסט קעגן די וואס לאזן צום רבי'ן נישט אריין. מען שטייט אין כעס, מען שטייט אין צארן און מען ווערט פון קעלט בלא געפרוירן ביז דער טונקעלער ברכי נפשי פאלט צו. אומעטיג ווערט דער מנחה לשבת, דער שניי פארשלאפט די קאלטע דעכער, און אלע מאמעס ווערן טרויעריג מיטאמאל ווען זיי זאגן ברכי נפשי צו דער וועלט, גאט, מיין גאט, ביסט גרויס אומעטום, האסט דיך אנגעקליידט מיט קדושה און געגרונטפעסטיגט די ערד, דעם תהום האסטו צוגעדעקט ער זאל די וועלט נישט פארפלייצן,

מען רעדט פון דעם פארגאנגענעם שבת, פון שיינע מניינים, פון גרויסע רביים, און מען פארגינט זיך אביסל לשון הרע אפילו אויף פארריסענע מאדעס, אויף יענעמ'ס ווייבער, און מען רעדט צעהיצט אויף חסידישע הייזער. מ'איז אפילו צו שווערן אויפ'ן ארט גרייט אז מ'האט מיט די אייגענע אויגן געזען.

א משולח אזא זאל זיך מער נישט אומקערן. חסידים האבן די ווינטער קראמען פארשפארט, די שטיבער, די ווייבער און קינדער געלאזט און אין מחנות צום ריישער וואקזאל אוועק. פון באנהויף איז א חסידיש הויף געווארן. אידן, אביסל וואכעדיג, אביסל שבת'דיג, האבן מיט טלית תפילין אויפן צוג געווארט, און די לופט מיט אטלאס און זייד בארוישט, און אויפן וואקזאל איז געווארן חול און שבת. חסידים מיט פארשארטע אנגעצויגענע זאקן, פון די יונגסטע ביז ר' מאטיש'ן דעם זקן, האבן פון זיך פרומען טרויער געשפרייט. אומגעדולדיג און שטום זיך אומגעדרייט און די רגעס אויפן ציפערבלאט געציילט. איינער צום אנדערן האט נישט גערעדט, און פון זיך האבן אלעמס בערד געציטערט.

פון בריגל, גארליץ, פשעווארסק און קראקע, פון קאשאו, מונקאטש און ביליץ-ביאלע, מיט קוויטלעך און מיט חסידישן ברען, קומען חסידים חכמה'דיגע צום דזשיקוב'ער, חסידים בעל מנגן'ס צום ראזוואדאווער, חסידים תמימות'דיגע צום פלאנטשער, און אידן פון קארפאטן צום בלאזשעווער.

איז ר' שלמה לייבעלע מקבל שבת אונטערן הימל? א טלית, א ספר, א כזית פירט ער שטענדיג מיט, ריכט ער דאס דאוונען אפ מיט שטומען ציטער צווישן פוילישער נאכט און פוילישן טאג, מנחה מעריב שחרית אינמיטן דער וועלט. אזא דין שטיל ר' שלמה לייבעלע געשטאלט, גרוי אין די אויגן, גרוי אין דער בארד. א צדיק פאר לומדים, א צדיק פאר חסידים. פאר אידן פראסטע און פאר אידן ארעמע. מיט געוויין ציען ווייבער צו אים אהין, אין גרויס עצבות נאך א גיכע ישועה, פאר הצלחה, פאר א זיווג, פאר א רפואה. אין זיין הילצערנער נידעריגער שטוב, נעכטיגן תמיד אורחים אויף זעק, אויף פעק.

געלאָדעװעט די שליטנס, שנײַדן פֿראָסטיק די נאַכט, און די פֿערד פּרײַכן אונטער דער מאַסע ייִדן. אַזאַ מסירת-נפֿש שלאָגט פֿון די ייִדישע פּענעמער, װען די פֿערד, די שליטנס ציִען קאַלט און האַרט דורך װײַסע כאַטעס, דורך װעלדער קײן טיטשין. אַלײן אַ חסיד פֿון ר' ברוכ'ל סאַנדזשער, פּראַװעט ער קײנמאָל נישט קײן חסידות.

אין די הייסע טרויעריגע תשעה באב טעג, ווען אידן גייען שטום אין תעניתים ארום, אין קלויז ליגן די שטענדערס אויפן דיל, לאזן זיך יונגלעך בארוועס ארויס קיין טיטשין, אליין מיט זייערע אויגן ר' שלמה לייבעלען זען.

הייסט ער פון ישועה וועגן קיין אויסלאנד פארן? א סך האט ער שוין אזוי געהייסן פון דערהיים אוועק. גרויסע נגידים האבן אפילו דאס עשירות פארלאזט און זענען איבערן ים אין טרייפענער אמעריקע אוועק. מיטגענומען ר' שלמה לייבעלעס אפגעשפראכענע מטבעות פאר א סגולה צו מזל און ברכה אויף פרעמדער ערד. וואס ר' שלמה לייבעלע אליין האט פאר זיי באשערט. צי ער האט געהייסן קיין בעלגיע צי קיין האלאנד פארן, האבן אידן אין דעם לאנד דארט ברוך השם אלע מצליח געווען, ווייל אזוי האט ר' שלמה לייבעלע גוזר געווען. אין זיין באהאלטענער קדושה ליגט די גבורה. ווען רויבער מיט שפיזן אויף רייטנדיגע פערד זענען ביינאכט זיין טיטשינער הויף באפאלן,

ו. א מלוכה פאר זיך איז ר' אלעזרל ריישער. זיין הויף שמט איבער גאליציע שטעט. מע רופט זיין הויז ר' אלעזר'לס קלויז. די מויערן, די ווענט שטייען פארקנייטשט ווי די בתי מדרשים אין ווארמס אין פראג. אין ר' אלעזר'לס קלויז איז תמיד היימליך. דורך זײַנע הױכע, קרומע קלױז-פֿענצטער שפּריצט ליכט פֿון בליצלאָמפּן, פֿון הענגלײַכטער, װאָס מאַכט הײמלעך, מילד די שטומע גאַס אַרום. ייִדן פֿון נומעטום זיצן דאָרט שטענדיק אָן. ייִדן יונגע, װאָס עסן טעג, עסן קעסט, ייִדן עלנטע, פֿון זײערע װײַבער אָפּגעגעט, און ייִדן, װאָס קענען יום-ולילה בײַ ספֿרים זיצן.

גייט מען אנגעטאן פון שבת ביז שבת, מיטוואך עסט מען נאך פארבליבענע חלות. סוף קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.